די קליינע לעצטע שטיקל אין די פריערדיגע פרק איז די התחלה פון א דיאלאג וואס מען קען זאגן גייט פאר ביז לפחות ביז די סוף פון די מעשה פון די מכות און אפשר ביז יציאת מצרים ביז די שירת הים אפשר ביז מתן תורה אפילו און געווענטליך לערנט מען עס זייער צושטיקלט א פרשה א פרשה מ'דארף אביסל צאמנעמען די זאכן לערנען פרובירן צו לערנען פון דא ווייטער לאמיר אנהייבן די פרק. ס'איז געשטארבן דער מלך מצרים, וואס די פארט מיינט דארף מען טראכטן, פריער איז געווען וואס מלך מצרים טוט אן צרות, זעט אויס ס'איז געווארן שוואכער די צרות, אדער ערגער, און די אידן האבן געשריגן, ויזעקו, ויזעקו מיינט אלעמאל נישט נאר געשריגן נאר אזוי געהאט א טענה, אה, זעקת סדום ועמורה, צעקת בני ישראל באה אלי, האבן געהאט א טענה, די טענה איז געווען, היתכן וואס טוען אונז דא אין מצרים, ותעל שועתם אל האלוהים, וישמע אלוהים, די אייבערשטער האט געהערט, איין זאך געהערט אז מ'האט אידן שרייען מענטשן שרייען דארף די אייבערשטער הערן דאך אל רחום וחנון און ער געהערט את בריתו אברהם יצחק ויעקב און וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים וואס מיינט וידע אלוהים ער ווייסט וואס צו טון יא יעצט גייען אונז אויף די נעקסטע פרק גייען אונז טשעינדזש אוו סין גייט צו משה די זעלבע משה וואס אונז האבן געלערנט וועגן אים פריער געגאנגען געווען סטאק ביי געגאנגען צו יתרו דארט ער האט געוואוינט דארט ויואל משה לשבת את האיש און ער איז א רועה און ער דרייט זיך אין עפעס א פלאץ אחר המדבר ערגעץ נאכן מדבר ערגעץ אין די מדבר לכאורה און ער גייט אין א בארג וואס הייסט חורבה ס'איז הר האלוהים ס'איז שוין דעמאלטס געווען הר האלוהים ס'איז א אינטערעסאנטע שאלה היינט איז עס הר האלוהים ווייל דארט איז געווען די סנה דארט איז געווען הר סיני חורב סיני די זעלבע פלאץ אבער דארט אפשר שוין דעמאלטס האט עס געהייסן הר האלוהים דארף מען טראכטן. און דער אייבערשטער ווייזט זיך פאר אים דארט, דער פסוק, דער ערשטער פסוק איז א העדער, וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, און יעצט מיר גייען וויסן, דער אייבערשטער זאגט אים, ער גייט, שיקט אים ארויסצונעמען די אידן, און משה איז מסרב, ער זאגט ניין, און ער האט טענות, און נאך טענות און אהער און אהין, און דאס איז אזוי ווי די העדער פון וואס גייט זיין ווייטער, משה וויל נישט, און וויל זאגן מה שמו, מען ברענגט אים אותות, די זעלבע זאך גייט געשען מיט די אידן, די אידן ווילן יא, ווילן נישט, א מינוט יא, א מינוט נישט, מען דארף זיי אותות און אזוי ווייטער, פרעה וויל יא, וויל נישט, ביז צום סוף פירט דער אייבערשטער אויס וואס ער האט צוגעזאגט, אזוי ווי ער זאגט דא וארד להצילו ויזכור ה' את בריתו, ער פירט אויס זיין ברית ביז עס ענדיגט זיך די מעשה, אבער די גאנצע זאך, די גאנצע פרשה איז ביז סוף פון די פרשה פון די מכות ביז די יציאת מצרים איז אלץ איין המשך פון די זאך וואס האט זיך אנגעהויבן דא. די אידן האבן געשריגן, זיי זענען געווען די ערשטע אין די דיאלאג, הגם מען קען אוודאי צוריק גיין ביז ספר בראשית, ווען די אייבערשטער האט טאקע געמאכט די ברית מיט אברהם און אזוי ווייטער, און די אייבערשטער ענטפערט און די אידן ווילן יא, ווילן נישט, און אזוי ווייטער. איז אונז האבן אזוי, די ערשטע סטעפ איז, משה רבינו זעט, משה איז נאכנישט געווען רבינו, זעט א סנה ברענט, און משה איז נייגעריג, ער איז א נייגעריגע איד, געוואלט וויסן וואס גייט פאר, אסורה נא ואראה. און ער גייט, און וואס זעהט ער? ער זעהט נישט נאר און ער הערט אויך, ער הערט השם, ער ווייסט אפשר נאכנישט אז ס'איז השם, די פסוק זאגט וירא השם ויקרא אליו אלהים, אבער משה ווייסט נישט, און ער זאגט משה משה, און וואס טוט משה? ער זאגט יא דא בין איך, איך בין משה, וואס זאגט ער? קום נישט דא, דאס איז נישט סתם א סנה בוער, דאס איז אדמת קודש, ס'הייסט דא רוט די שכינה. און ער אידענטיפיצירט זיך, זאגט ווער ווער בין איך? ווי אומר, און אויך אל האב איך, איך בין אלהי אברהם יצחק ויעקב. וואס טוט משה? וואס מען עקספעקט אים צו טון, אזוי ווי מען האט אים געזאגט של נעליך, ס'הייסט בעק אףף, און ער בעקט אףף, ויסתר משה פניו, ער וויל נישט קוקן, הערן קען ער אבער קוקן קען ער נישט. און די אייבערשטער זאגט אים, וואס זאגט אים די אייבערשטער? זיין מעסעדזש, די מעין מעסעדזש כאילו וואס די אייבערשטער זאגט צו משה, לאנגע מעסעדזש, כ'האב געזען, עני עמי אשר במצרים וארד להצילו, און יעצט דער להצילו איז דיך ביסט מכובד משה יעמוד יעמוד משה גיי אשלחך אל פרעה נעם ארויס די אידן און מיט אמאל זאגט משה וואו דאס איז שוין א פראבלעם איך זאל גיין צו פרעה מיך זאגט אים דער אייבערשטער ניין נישט דיך איך וועל גיין מיט דיך און נישט נאר דעם איך וועל דיך געבן א אות וזה לך האות בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה דאס זעט אויס זייער ענליך צו וואס עס שטייט שפעטער אז ווען מען פרעגט ווער זאגט מי איז מי אנכי? וואס עפעס? קומט מען א אות, אבער וואס די אות פונקטליך איז, איז נישט קלאר וואס די אות איז, מיט וואס א ראיה אז וואס, דארף מען פארשטיין. נאך א זאך פרעגט משה, אקעי, איך בין שוין מסכים, וואס מיט די אידן? זאלן זיי זאגן, קודם כל זיי וויסן ווער, וויאזוי הייסטו, ווער איז דיין נאמען, ווער ביסטו, יא, א שאלה וואס א כמה כמות נישט דברי, אבער דאס פרעגט ער, זאגט ער, זאגט אים זיין נאמען, איך הייס אהיה אשר אהיה, דאס בין איך, זיי זאגן דאס, וועסטו זאגן, אלהי אברהם יצחק יעקב געשיקט, איך הייס יוד קיי וואו קיי, זה שמי לעולם, השם פקד פקדתי אתכם איך וועל ענק ארויסנעמען, און זיי גיין ענק גלייבן, און ענק גיין ארויסגיין פון מצרים. איז דאס די צווייטע סטעפ, משה האט מען שוין קאנווינסט, משה האט גערעדט צו מען גייט קאנווינסן ישראל, מען גייט זיי אויך קאנווינסן, יעצט האלט מען ביים דריטע סטעפ, גייט מען קאנווינסן פרעה? זאגט אים דער אייבערשטער ענק וועלן גיין צו פרעה מיט די זקנים, ענק וועלן זאגן אלהי העברים, דאס הייסט פרעה האט עס גערופן אזוי, און ווילן גיין אין מדבר, און פרעה גייט נישט לאזן, אבער צום סוף וועלן ענק גיין און וועלן גיין. נישט ריקם נאר מיט אסאך געלט, דאס איז די דריי סטעפס פון מענטשן וואס בפשטות אין די פרק דארף מען רעדן מיט זיי.